טייערע גוטע פריינט, אונז האלטמיר פרשת ערב שבת, תזריע, מצורע, מיר האלטן שוין די דריטע וואך פון ספירת העומר, כ'וויל לערנען אביסל ווייטער ווי אונז האלטן זוהר אין תצוה, ס'דא א מעשה איינע פון די טעג איז די יארצייט פון די ראפשיצער רב. און דער ראפשיצער רב האט געפלעגט זיך פירן צו דאווענען לאנג שמונה עשרה, כ'ווייס נישט ווי לאנג מיינט לאנג, א רעלאטיווע זאך, על כל פנים, לפי וואס איינער וואס האט אים געפרעגט א שאלה אדער לפי וואס איז געווען איינגעפירט ביי אים אין בית מדרש, האט ער געדאווענט לאנג. איז מען האט אים געפרעגט וואס איז וואס איז דאס וואס נעמט די רבי אזוי לאנג צו דאווענען האט דער ראפשיצער רב געזאגט אזוי וואס טוט מען ביי שמונה עשרה יעדער ווייסט וואס מען טוט מען פלאנט טראכט זיך אויס אלע מסחר וואס מען האט געטון וואס מען גייט טון מען פארקויפט און מען פארקויפט יא וואס טוט מען ביי שמונה עשרה זאגט ער די פראבלעם איז רוב מענטשן ער חלומ'ט זיך אויס זיין גאנצן חלום ווי ער גייט אין מארק און ער קויפט איין אבער טרעט אויס האלט ער נאך אינמיטן איינקויפן. ער האט קיינמאל נישט געצאלט, קיינמאל נישט איינגעפאקט די סחורה. זאגט ער, ער פשוט חלומ'ט זיך אויס ביז ער ענדיגט די חלום, ביז ער טראכט, ביז ער קויפט איין און פאקט איין די גאנצע סחורה, וועגן דעם נעמט אים אזוי לאנג. און עס דארף צו זיין אויך כאילו א ווערטל, עס דארף צו זיין כאילו באמת.

אוודאי, דאס איז ממש אזוי ווי מראות אלהים, וואס וואס קען א מענטש זען ווען אז איינער האט א א מראה, אז איינער ס'איז כביכול אים, אז איינער האט א מינוט אזוי ווי א א פיק עקספיריענס רופט מען עס, א יום טוב צי אזא סארט זאך, סך הכל באקומט ער א קלארקייט, ווערט אים קלאר וואס וואלט געקענט זיין, דאס איז די גאנצע זאך, וואס וואלט געקענט זיין. די וועלט, די פאקט, כאילו ס'דא א זאך וואס הייסט די פאקט, זאגט אונז וואס ס'איז, ס'איז מצרים, ס'איז וואכנדיג, ס'איז אלעס וואס ס'איז, און וואס דאס מיינט א ספיריטשועל עקספיריענס, ספיריטשועל עקספיריענס טייטש אז ער זעהט אויך וואס קען זיין, וויאזוי זעהט מען וואס קען זיין? דאס הייסט ער חלומ'ט, ער איז נישט, אויב ס'איז, איז עס דאך, און די גאנצע איזן, אלעס וואס איז איז נישט, איז קיינמאל נישט, אלעמאל מורא'דיג מוגבל, ס'איז אלעמאל סטאק אין א געוויסע, וואו ס'איז סטאק, אבער וואס קען זיין, קען דאך זיין. וויאזוי זעט מען וואס קען זיין? מ'חלומ'ט. אין אנדערע ווערטער מ'חלומ'ט. מיינט נישט נאר אז מען חלומ'ט אז ס'קען זיין, דאס קען איך דיך אויכעט זאגן אז ס'קען זיין, אבער דארף עס קענען זען, דארף קענען זיין א מראה, דארף קענען האבן, ובמורא גדול זה גילוי שכינה, וואס איז די מורא גדול זה גילוי שכינה? מורא גדול זה גילוי שכינה איז אז ער זעט וואס עס וואלט געקענט זיין, די אייבערשטער וואלט געקענט ארויסנעמען פון מצרים, נאר האט א מינוט אדער א שעה אדער א יאר. וואס ער זעהט אז מען קען אזוי לעבן, מען קען, מען קען, ס'קען זיין אזא סארט לעבן. דאס איז א גרויסע מורא גדול טאקע, פארוואס וויל מען עס נישט? ווען עס ווייזט אים אז דו ביסט, ער נישט נישט קיין חלום, ס'איז נאר א חלום, נאר א מראה, ס'איז נאר א וויזשן, איך בין נישט, אויב איך בין וואלט איך נישט געווען קיין חלום. און דער ראפשיצער רב טענה'ט, און מ'זעהט עס טאקע, אז רוב מענטשן,

וואס איז גענוג קלאר, ס'איז אזוי ווי מען רעדט אין די שפראך פון אריז"ל אמאל, ס'דארף אנקומען ביז נה"י, ביז עולם העשיה, ביז די מלכות, ביז אין אין אין סידור רש"ש שטייט אויף יעדע אויף יעדע כוונה, נאכדעם איז עס ממשיך, ספירת העומר און יעדע זאך, דארף מען ממשיך זיין די מספר, די מלכות, די דמות, צו די שכינה, צו די נוק. אונז אונזערע חלומות זענען ליידן פון פון זיין זייער פאזי פון זיין חלומ'דיג א חלום דארף נישט זיין חלומ'דיג א חלום דארף זיין זייער פראקטיש זייער נארמאל און די פאקט איז די אינטערעסאנטע זאך פון וויאזוי מענטשן ארבעטן וויאזוי אפשר די גאנצע וועלט ארבעט אפילו די סטראקטשער פון די וועלט אבער די סטראקטשער פון די נפש פון די מענטש איז זיכער אז דאס וואס ער חלומ'ט טוט ער. איז דא אין דעם שמועסן באריכות אין קאגניטיוו סייענס און וועגן ווי אזוי עס צו מסביר זיין אבער די איידיע איז אז א מענטש האט א געדאנק האט א געדאנק אין חסידות ברענגט מען אלעמאל די משל ער וויל בויען א הויז האט ער א חלום האט ער א פלאן אז א חלום און א פלאן זענען צוויי אנדערע זאכן אבער א פלאן איז נאר א גוטן חלום. אז ס'איז א קלארן חלום, א חלום וואס פירט אויס די ראפשיצער רב קרייטעריע פאר א גוטן חלום, וואס זאגט אז מ'דארף חלומ'ן ווי מ'קויפט איין אויכעט. אז דו האסט א פלאן, אקעי, זיי מסביר פונקטליך דיין פלאן, צענעם עס. מען דארף מאכן א, אין אנדערע ווערטן מ'דארף שרייבן א בלופרינט, דא גייט מען לייגן א טיר, דא גייט מען לייגן א סטעפס, דא גייט מען לייגן א הויז. ס'דארף זיין א גאנצן א גאנצן קלארן פלאן, ס'דארף זיין א פלאן וואס אינקלודט אויך די פועל ממש, אין די רגע וואס ס'אינקלודט דאס, געשעט דאס אליינס, דאס איז די ארבעט פון טוהן זאכן, פון פועל, פון פאקטיש טוהן, איז איז איז שבת'דיג, ווערט געשעט במנוחה, די סיבה פארוואס אונזערע ארבעט איז מוטשעט זיך, אנדערע ווערטער ס'איז דא א נתק, ס'איז דא א צווישן די חלומ'ען און די טוהן, אזוי ווי דער ראפשיצער רב זאגט, ער שטעלט אויס שמונה עשרה און נאכדעם איין מינוט ס'שטימט נישט די ביזנעס, איז ווייל די חלום. האט נישט געהאט האט איז נישט געווען האט נישט אנגעקומען מען האט נישט געברענגט די מען האט נישט ממשיך געווען די מלכות צו די שכינה מען האט נישט ממשיך געווען די די דמות די קלארע אימעזש צום צום לעצטן לעוועל די לעצטע סטעפ פון פון די חלום אויב איינער האט א חלום וואס ווייזט אים אויך ווי דאס גייט זיין געשעט דאס הייסט אויף וויפיל מען רעדט פון א חלום א חלום וואס איז נישט קיין על מנת שתעלי לרקיע אין אנדערע ווערטער. איינער פרעגן נו איך האב א חלום איך וויל קענען גאנץ שס אין א פאר מינוט און איך זאג מורא'דיג קלאר ניין ס'איז נישט קלאר פארוואס איז עס נישט קלאר טאקע ווייל ס'איז אוממעגליך אזוי גערעדט איך וואלט געוואלט האבן נאכן לערנען שס כסדר אבער דאס איז דאך נישט דא די חלום וואס חלומסטו אז זאלסט לערנען מיינסט צו זאגן זאלסט לערנען פאר כ'ווייס ווי לאנג ס'נעמט צו לערנען די גאנצע זאך צו טון די גאנצע זאך דאס דאס וואס איך זאג אז די חלום איז זייער וויכטיג דא איז דא א כ'ווייס מענטשן זאגען מען זאל טוהן וויזשעוועלייזעישן, איך ווייס זאכען, וויאזוי הייסט עס? מעניפעסטינג רופען זיי עס, יא ער גייט זיך פארשטעלן וויאזוי ס'גייט זיין, וויאזוי ס'גייט אויסזעהן זיין לעבן, און ס'גייט געשעהן, ס'גייט נישט אזוי, כ'קען פון היינט ביז מארגען חלומ'ען וויאזוי ס'גייט אויסזעהן און און טוהן גארנישט דערצו וועט גארנישט געשעהן. נישט ווייל חלומ'ען טוט גארנישט, נאר ווייל חלומ'ען דארף מען טון ריכטיג. א חלום וואס איז א חלום טוב, דאס הייסט א חלום וואס קען מתקיים ווערן, אזוי ווי למשל ס'שטייט, אינטערעסאנט, יא דער פסוק זאגט אזוי, וויאזוי ביי א חלום, יוסף האט געזאגט, ועל השנות הדבר, אז דאס איז א צוויי מאל, דאס איז כי נכון הדבר, דאס איז ווייל ס'גייט טאקע געשען. ס'וועט גלייך געשען. א חלום וואס געשעט איין מאל, נאך א ווייטע חלום, ס'איז א ווייטע חלום. כ'וואלט געוואלט זיין אין אזא סארט סיטועשן, זיין אין אזא סארט סטעיט ווי איך קען כל התורה כולה. כ'וואלט געוואלט זיין אין אזא סארט סטעיט ווי איך רעג זיך קיינמאל נישט. א ווייטן חלום, יום יבוא. אפשר איז עס טאקע, ס'איז א גוטן, ס'איז א גוטע זאך צו האבן ווייטע חלומות אויכעט. אויכעט א גאנצע זאך. עטליעסט האט ער עפעס א מעורפל'דיגע גאול עפעס אזוי, קען זען וירא את המקום מרחוק, ער זעט פון דריי טעג אוועק זעט ער דארטן איז דא א בארג, ס'איז דא א בארג סיני, דארט איז דא א הר המוריה, ער ווייסט ער האט געהערט פון דעם, שוין האט ער עפעס א תשוקה. אבער. נאך דעם דארף עס זיין וירא את המקום מקרוב, יא? ווי ער איז דארט. יא, נאר יענע חלומות זענען זיך גלייך מתקיים. דאס הייסט, ער קען זיין חלום, זיין פלאן, זיין דמיון, זיין אימעדזשינעישאן אינקלודט פונקטליך וואס ער איז. ער ווייסט פונקטליך וואס זיין חלום איז. און אז ער ווייסט פונקטליך וואס ער איז, נאכדעם, איז נישט דא קיין סטעפ, נישט דא מארגן אינדערפרי און מארגן אינדערפרי נאך נאכן פסח נאכן גוי'אישן חגא גייט מען זיך אויפשטיין ארבעטן, ניין, ס'גייט אליינס געשען, א מענטש'ס טבע, די די וועג ווי די נפש איז געבויט איז אז ער טוט וואס ער האט אויסגעפלאנט, יעצט נישט וואס ער האט אויסגעפלאנט ל ל אין לאנג טערם, דאס טוט ער אין א לאנג טערם אפשר. דאס איז נישט דאס איז נישט וואס אונז רעדן ס'איז דא קליינע חלומות קליינע חלומות הייסט די חלום איך וויל א קאווע איך חלום פון א קאווע עס טעיסט גוט און איך גיי אין איך גיי אין געשעפט אדער איך גיי אין קאווע דארט ביי די וויאזוי הייסט עס די קאווע מאשין און איך מאך א קאווע שוין די חלום איז נתקיים געווארן גלייך א גוטן חלום א געוואלדיגע חלום. כ'האב אביסל א גרעסערע חלום, איך וויל א ספעציעלע סארט קאווע, איך וויל, דארף איך אביסל מער אויספלאנירן, דארף איך גיין אין געשעפט קויפן די ריכטיגע בינס, און די ריכטיגע סארט וואסער, און די ריכטיגע סארט מילך, אויכעט קען קען זיין, און אזוי נאך גרעסער און נאך גרעסער, אבער וועגן ווען איך האב א קלארן וויזשן, ווען איך האב א קלארן חלום, און איך ווייס ברחל בתך הקטנה ווייס איך וואס איך וויל טון, דעמאלטס מוטשע איך זיך נישט, ווייל איך ווייס דאך וואס איך טו, מיט מוטשען מיין איך נישט צו זאגן אז איך איך שוויץ נישט, קען זיין איך שוויץ, אבער איך האב נישט קיין קאנפליקט, שוויצן יגיעה, עמל, דאס וואס מ'זאגט הביט אל עמל יבוז און ל ע, נו וואס שטייט? אז א מענטש האט דאך באקומען א קללה יא? בזעת אפיך תאכל לחם און אזוי ווייטער, מיינט נישט אז ער דארף ארבעטן, פאקטיש פיזיש ארבעט, מיינט צו זאגן אז ער האט א קאנפליקט, ער ווייסט נישט פונקטליך וואס ער טוט, ווייל זיין חלום איז נישט דאס, זיין חלום איז. צו זיצן אין כולל, דערווייל ארבעט ער, אה, סאו ער טוט נישט זיין חלום, איז ער אין א קאנפליקט, איז ער וואכעדיג. אבער אויב די שבת איז קודם לימות החול, אויב האט ער א קלארן חלום וויאזוי ס'גייט זיין, און קען זיין ס'איז א קאמפליצירטע חלום, קען זיין ס'דא אסאך סטעפס אין דעם, אבער ס'געשעט פון זיך אליינס, דאס איז א וויכטיגע זאך, פארדעם. דאס דארף מען פארשטיין אז דאס וואס שטייט אין אסאך ספרים אז פסח געבט מען א מענטש מדריגות ס'דא אזא סארט סדר עס איז פסח אדער די איידיע פון פסח געבט פאר א מענטש מדריגות למעלה מיכולתו למעלה מ וואס ער האט באמת אנגעקומען און נאכדעם דארף מען ארבעטן עס צו באקומען עס איז אביסל א מאדנע פשט א מאדנע זאך דאס וועט מען זען אינעווייניג אין זוהר אפשר אין א מינוט אויכעט ממה נפשך וואס איז די וואטס די פוינט וואס איז די איידיע פון די גאנצע זאך. איז איין איידיע, און די איידיע איז, אז ס'מוז אזוי גיין. אז כדי צו קענען עפעס טון, דארף איך האבן א וויזשען וואס איך גיי טון, דארף איך האבן א חלום וויאזוי עס גייט אויס ווען איך טו עס. און פאר איך האב עס געטון, איז דא א פאראדאקס. וויאזוי ווייסט א מענטש? א מענטש ווייסט נישט. פארדעם זאגן אונז ס'דא גרויסע ווייטערע חלומות און נענטערע חלומות וואס זענען מקרב די ווייטע חלומות לידי מעשה. איך וויל, איך וויל זיין א, איך וויל זיין א צדיק, איך וויל זיין ענלייטענד, איך וויל זיין, איך ווייס אסאך זאכן.

ער ווייסט נישט ווי אזוי דאס צו טון, ער האט נישט קיין מושג, אבער אים וואס זעט אויס א תלמיד חכם, וואס אים זעט אויס די הצלחה, זעט אויס זייער אנדערש ווי ס'זעט אויס אינעווייניג, און דאס וואס וואלט געשען פאר דעם, דעם, פאר דעם איז דא אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה, ווייל ס'איז נישט מעגליך, ס'איז טאקע נישט מעגליך, א מענטש קען נישט וויסן ווי אזוי ס'זעט אויס צו זיין א געוויסע זאך פאר ער טרייט עס אויס. אין אנדערע ווערטער ער פרובירט עס ער טראכט אקעי איך וויל איך וויל קענען גאנץ ש"ס מסתמא די וועג עס צו טון איז צו לערנען פון די פרי ביז ביינאכט אנהייבן ברכות אקעי הייבט ער אן פתאום זעט ער אה עס גייט נישט מען ווערט מיד מען האט נישט קיין כח מען האט נישט קיין נערוון אה סאו דא איז א פראבלעם עס איז נישט אזוי פשוט ווי איך האב זיך פארגעשטעלט ס'איז דא עפעס א זאך אקעי איך האב נאך אלס די חלום אבער איך דארף פיקסן די מעשה איך האב געמיינט מען זיצט פלעין זיך אוועק ביז מען ענדיגט ניין עס גייט נישט אזוי אינצווישן דארף מען נעמען א ברעיק אקעי האט ער געפיקסט זיין חלום און די סיבה פארוואס אסאך אונז אלע מאכן גאולס און חלומות און יעדער איינער האט חלומות און ס'איז אפילו נישט אויפן וועג עס אויסצופירן ווייל מען טוט נישט קיין טרייעל און ערראר איז מצד אחד מוז מען מוז מען קען דאך נישט זיין אז דו ווייסט די גאנצע וועג אז דו וואלסט געוואוסט די גאנצע וועג וואלסטו שוין דארט געווען איך ווייס נישט די גאנצע וועג עלי יודעת ווי איז איך ווייס נישט די גאנצע וועג איך ווייס די ווייטע גאול און איך ווייס איך קען אנהייבן גיין אויפן וועג איך קען אנהייבן גיין אויפן וועג און די חלק פון גיין אויפן וועג וועט זיין צו אויסגעפינען וואס די וועג איז איך האב אויסגעפונען אז דאס איז נישט די וועג, דארף מען טוישן מיין חלום, טוישן מיין פראקטישע, מיין קליינע פארט פון די חלום, אדער טוישן די גרויסע חלום, אסאך זאכן וואס קען זיין מען דארף טוישן. יעצט אבער, ווי באקום איך בכלל די איידיע? ווי הייבט זיך בכלל אן די איידיע? עס מוז זיך אנהייבן, ס'איז אינטערעסאנט, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ווי באקום איך בכלל דעם איידיע אז איך וויל אנגיין און איך ווייס נישט וויאזוי צו גיין? אזוי ווי צו זאגן די תירוץ אז די פרטים ווייס איך נישט, די כלל ווייס איך, איך ווייס. איך ווייס נישט אזוי גוט, ס'איז זייער פאזי, ס'איז א סאך אבער ס'מוז אזוי זיין, אז איך זעה, אז איך באקום דאס הייסט מען באקומט עס במתנה, מען באקומט עס לא לפי ערך, אנדערע ווערטער איך פארשטיי נישט אמת'דיג וואס איך זעה, אבער איך זעה, איך האב באקומען, איך האב געהאט א חלום, אדער איך האב געזען ביי א צווייטן, ס'איז א זאך, מען קען זען ביי א צווייטן, דעם איז. דאס צו זען ביי א רבי אדער איינער א דוגמא זייער וויכטיג, אדער איז אויך קיינמאל נישט נישט גענוג, מען דארף עס קענען זען ביי זיך, מאכט זיך א מענטש באקומט און פאר אפאר מינוט ס'קען נישט לעסטן ווייל ער ווייסט נישט טאקע וויאזוי עס צו מאכן לעסטן, אבער עס קען זיין אז פאר דעם זאג איך ס'איז שווער צו וויסן וואו ס'קומט עס אריז"ל רופט עס אז ס'איז אתערותא דלעילא, ס'קומט פון הימל, די אייבערשטער שיקט עס, שוין, ס'איז דא עפעס א סטראקטשער וואו די אייבערשטער שיקט עס אויכעט, כ'ווייס נישט צו מיינס ביז אן אויבער קלאר ווייל ס'איז דא א פאראדאקס. און איך זעה ווי ס'זעהט אויס. אסאך מאל געשעהט עס ביי א צווייטן, אדער געסאך, כ'ווייס נישט ווי אזוי, אבער ס'מאכט זיך, ס'איז א פאקט אז מ'זעהט, אה! דאס יעצט, איך טראכט אסאך מאל ס'איז אזוי ווי שטייט אין די אריז"ל ס'הייסט א דילוג, יא? וואס הייסט דילוג? אין אנדערע ווערטער, איך טראכט אמאל אזוי, אזא אימעדזש וואס כ'האב מיך אין קאפ וועגן דעם. ס'דא צוויי וועגן, א מענטש וויל קריכן אויף א בארג, א מענטש וויל קריכן אויף א בארג, איז דא צוויי וועגן וויאזוי מ'קען ארויפקריכן. איך וויל אנקומען שפיץ, אקעי איך קוק אן ווי הויך איז אקעי שוין עפעס יא, איך זעה די שפיץ איך וויל דארט זיין, קען עס זיין אינטערעסאנט ביי די וועי אז ווען מען קריכט ארויף אינמיטן די וועג זעט מען נישט די שפיץ יא, זייער אינטערעסאנט דאס איז אין יעדע זאך איז אזוי יא, די שפיץ זעט מען מען שטייט פון דערווייטענס וירא את המקום מרחוק געזעט די שפיץ הייבט מען ארויף צו קריכן וויבאלד ס'איז דא א ענגל זעט מען נאר דא. און מען מיינט אה עס איז נישט דא קיין שפיץ, אסאך מאל מאכט זיך מענטשן לייגט זיך ארויף אויף א וועג אויף א דרך עליה, און אינמיטן וועג הייבט ער אן צו זיין א כופר, הייבט אן צו זאגן אה עס איז נישט דא קיין שפיץ איך זעה עס נישט, ס'מוז אזוי זיין, אבער יעצט זעה איך סך הכל די נעקסטע טרעפ וואס איך גיי זיין, און פון דעם דארף מען האבן א געוויסע זיכרון אדער א געוויסע אמונה, וואס איז טאקע אביסל שווער צו האלטן, וואס זאגט איך ווייס איך פארגעס איך האב נישט פארגעסן איך בין ארויפגעגאנגען דא אויף א שפיץ, ס'איז דא א סיידע, ס'איז דא א סיבה פארוואס איך זע נישט יעצט די שפיץ, יעצט זע איך קוים וואס איך וואס איז אין פראנט פון מיך, אבער צוביסלעך וועל איך מיט דעם אנקומען, שפעטער קומט אן צום טאפ זעט ער נאכאמאל די גאנצע שפיץ, ער זעט די גאנצע, נישט נאר די שפיץ, ער זעט אלע מדריגות וואס איז געווען ביז דעמאלטס. אבער על כל פנים, איך איך זע א שפיץ בארג, איך זע א שפיץ בארג, שוין, ווי אזוי ווי אזוי קומט מען אן צום שפיץ בארג? ס'דא צוויי צוויי מהלכים בעצם, ס'דא צוויי וועגן, איינס רופט מען מלמטה למעלה, און איינס רופט מען מלמעלה למטה. און ס'קען זיין מ'דארף אלעמאל ביידע, מענטשן וואס קריכן בערג וועלן מיר זאגן צו איך בין גערעכט, אבער ס'דא צוויי מהלכים, איין מהלך איז, מ'קען בויען טרעפ, נעמען א לייטער, איין טרעפ ארויף, נאך א פיס ארויף, א דריטע פיס ארויף, און יעדע מאל דארף מען, מ'פארט זייער הויך, דארף מען עדזשאסטן די אקסידזשען, מ'דארף עדזשאסטן אסאך זאכן, ס'נישט קיין פשוט'ע זאך, צוביסלעך קום איך אן. ס'דא אבער א צווייטע וועג, דאס הייסט נישט לפועל גייט יעדע איינער גייט גיין אין די וועג, אבער ס'דא א צווייטע וועג, מ'קען טון אזוי, מ'קען נעמען א גרויסן הוק אזא שטריק, אין די ענדע פון די שטריק איז דא א שטארקע הוק, מ'געבט עס א ווארף ארויף אין שפיץ בארג, און ס'געט זיך א כאפ אן, יעצט נישט איך קריך זיך ארויף, איך פוש זיך ארויף די בארג, נאר די טאפ שלעפט מיך, כאילו איך כאפ זיך אן די שטריק און איך הייב אן צו קריכן אויף דעם שטריק ארויפן בארג. דאס איז א סארט התחלה, און אסאך מאל מוז מען אזוי, ווייל נישט, ס'איז נישטא קיין וועג צו בויען א בריק, אזוי ווי ער זאגט, נישטא קיין וועג צו טרעפן וואס די חלום איז, פאר מען געט אזא דזשאמפ ארויף, מען כאפט, ס'איז א הוק, ס'איז עפעס א וועג, וויאזוי מען כאפט זיך אן די שפיץ בארג, און נאכדעם פון פון דעם שפיץ קריך איך ארויף, דאס העלפט מיך די שפיץ, כאילו רופט מיך ארויף די שפיץ, ואל משה אמר עלה אל ה', די אייבערשטער כאילו אין שפיץ בארג רופט ארויף משה, ער העלפט מיך ארויף קריכן דעם בארג. און דאס איז די משל, די קאנצעפט וואס איך האב. פאר פאר די געדאנק אז ס'דא אמאל וואס מען מוז מען מוז דזשאמפן, וואס הייסט איך מוז דזשאמפן? איך מוז זיך איינרעדן אדער עפעס עפעס א קביעות, איך האב עפעס איך דארף געבן אזא כאפ אן אין דעם שפיץ, פארדעם אגעין א רבי איז א וועג וואס מען טוט עס, אדער ס'דא אנדערע וועגן וואס מען טוט עס, איך כאפ איך אן, איך ווייס ווי די שפיץ זעט אויס און איך כאפ זיך אן, יעצט. קלעטער איך קריך איך, רעלאטיוו, איך קריך ארויף, איך לאז די שפיץ זאל מיך ארויף שפינען, איך ווייס נישט קלאר, איך קען נישט אפילו זעהן, איך בין אינמיטן ווייס איך נישט, אפשר האב איך אנגעכאפט בכלל נישט קיין גוטע שפיץ, אפשר איז, איך בין דאך נישט דארט, סך הכל האב איך עפעס א הוק, אזוי מאכט א מענטש מאכט א דזשאמפ, יא מאכט א, מ'רופט עס א ליפ אוו פעיט, אבער ער מאכט א, מאכט א דזשאמפ ס'הייסט ער איז זיך קובע, איך האב זיך אנגעכאפט אין דעם שפיץ, יעצט. דארף איך ארויף קריכן אוודאי עס איז נישט גענוג נאר צו אנכאפן די שפיץ מען דארף ארויף קריכן אבער יעצט יעצט שלעפט אים די שפיץ שלעפט אים ארויף ס'איז נישט נישט ער דארף זיך ארויף פושן און אליינס ווערן וואקסן וכולי נאר די שפיץ שלעפט אים ארויף און אזוי מוז זיין איז אזוי אזוי דאס איז א וועג פון פארשטיין וויאזוי אונזער חלומות וואס אונז האבן זיי נישט איך האב עס ווען איך וואלט געהאט וואלט איך געווען דארט אבער ס'קען מיך העלפן ארויף קריכן ס'קען מיך ארויף שלעפן צו דארט ווי איך וויל גיין. יעצט פון די סארט זאך איז דא איז דא ארבעט אוודאי מען שלעפט זיך ארויף עס גייט נישט מען פליט נישט ארויף אליינס אפשר אמאל קען מען לייגן עפעס א פולי וואס פליט ארויף אליינס אבער די די עבודה די די די ארבעט אזוי ווי דער ראפשיצער רב האט געזאגט ביי שמנה עשרה ארבעט ער נישט ביים ארבעט די ארבעט איז מיט דעם וואס ער כאפט זיך אן ביי דעם שפיץ און מיט דעם וואס יעדע מאל טרעפט ער א בעסערע שפיץ זיך ארויף צו כאפן אויף אדער וואס ער קען קלארערער מאכן זיין זיין חלום, און די רעסט געשעט כמעט פון זיך אליינס, ווי מיר זאגן, וויפיל וויפיל סטעפס ער האט, געשעט עס כמעט פון זיך אליינס, ער פילט נישט אז ער מוטשעט זיך, אז ער קריכט עפעס. איך מיין אז דאס איז דאס איז די סוד פון וואס אונז זאגן אז מועדים שטייט אויף אלע מועדים זענען זמני דין יא דורך דורך פסח און די זמן פון פסח איז נידונים על התבואה און עצרת על פירות האילן דאס הייסט אין די צייט פון די מועד און ס'איז דא אין דעם א בפנימיות יא און די די וועג וויאזוי מ'שטעלט זיך ארויף אזוי ווי דער רש"ש זאגט אויף ספירת העומר די וועג וויאזוי א מענטש איז רוצה לילך, אזוי איז דאך דא א כלל, דרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, איז זייער אינטערעסאנט, ס'איז ממש וואס אונז זאגן, אז איך וויל, איך האב א, איך קוואי עפעס א, עפעס א קלארע חלום, עפעס אן איידיע, נאכדעם איז מען אים מוליך, דאס הייסט, ווער איז דער מוליך? ווער איז מוליכין אותו? דער זוהר זאגט ווער איז מוליכין אותו? ווער איז הבא לטהר מסייעין אותו? ווער איז מסייעין אותו? אלעס, די גאנצע וועלט. אלע נשמות אלע מלאכים ער אליינס אלעס העלפט אים דאס לשון רבים דער אייבערשטער איז אים מסייע אלעס איז אים מסייע פארוואס ווייל אזוי ארגאניזירט זיך די וועלט די וועלט פון א מענטש ווען ער האט א רצון מאכט דעם רצון ארגאניזירט אלעס אז ס'זאל אים ליעדן צו דעם רצון אזוי זאגט דער רש"ש אז אזוי זאגט ער אז בדרך שאדם רוצה לילך בימי ספירת העומר מוליכין אותו כל השנה אזא לשון איז דא אין רחובות הנהר אויף דעם איז ער זייער מקפיד מ'זאל טון די כוונות ריכטיג און נישט ווערט מען צעמישט אך חס ושלום שלא יהיה וואס איז פשט וואס וואס עפעס וואס מיינט עס אז דעיט און דעיט און אויב נישט פון ווי ווערט דאס גענומען הייסט אז ס'דא אזא זאך וואס הייסט זמנים פון מועדים זמנים פון מועדים זענען זמני חזון זמני זמני חלומות א גאנץ יאר איז א מענטש אין וואס ער איז ער האט היינט וואס צו טון אבער יעצט בעצם ווי עס איז גוט דאס הייסט ער איז מקבל די דין ער איז מקבל וואס איז וואס איז די פאקט אבער ווי דאס וועג עס נעמט זיך דאך פון ערגעץ יא. דאס וואס ס'איז, דאס וואס איך זאג, איך שטיי אויף און איך האב, איך האב א דזשאב, צו איך האב זיך אליינס אלץ געגעבן די דזשאב, צו איינער האט מיך געגעבן די דזשאב, איך האב א דזשאב, יעצט דארף איך עס טון, זייער גוט. אויף וויפיל באקומט מען די דזשאב? ווי אין די אמאליגע משל, א מענטש האט א תבואה, ער דארף עס שניידן, ער דארף עס אקערן יעדן טאג, איז דא א סדר, מען קוקט אין די קאלענדער פון די פארמער, זיי ווייסן וואס מען דארף טון יעדן טאג, אבער ווי קומט דאס? ווער זאגט? קען דאך זיין עס זאל גארנישט זיין, עס קען דאך זיין עס זאל נישט וואקסן, עס זאל נישט רעגנען, עס קומט דאך אלעס פון ערגעץ, דאס הייסט די דין, אז עס קומט פון א מקור, ס'איז דא פון גאט, פון. פון א העכערע סדר ס'קומט פון ערגעץ איז וויאזוי דעסיידט מען וויאזוי א מענטש'ס נפש קען מען זיכער זען יא איך טוה איך האב א דזשאב אבער איך האב אמאל גענומען דעם דזשאב איך האב זיך כ'האב זיך געשאפט דעם דזשאב ס'האט מיר איינער האט מיר עס געגעבן כ'האב עס אליינס געגעבן ס'קומט פון ערגעץ אה די זמן פון מועדים איז א זמן פון עליה ס'הייסט יעלה ויבא יא יראה כל זכורך ער איז עולה רגל דאס ער גייט ארויף צו דעם פלאץ פון דעם חלום, וואס וואלט געקענט זיין, וואס ער הייבט אן צו זען וואס קען זיין, אז ער זעט קלאר וואס קען זיין, ממילא די גאנצע יאר, אזוי ווי מען זאגט אמאל, די בעלי מוסר זאגן אויף ראש השנה, אז נאר ראש השנה טוט מען זאכן, די גאנצע יאר איז נאר, ממילא וואס מען האט דן געווען ראש השנה דאס געשעט, יא, נאר די איידיע, וואס דו טוהסט, וואס די חלום איז, דאס טוט, דאס איז געמאכט, יעצט וויאזוי, וויאזוי. וויאזוי געשעהט עס? מען דארף דארף שפעטער שיקן א מלאך, שיקן א שליח זאל מען אויספירן די דין, איך ווייס, שיק שרייבן קוויטלעך הושענא רבה, איך ווייס נישט, אבער אין אין די נפש געשעהט עס אליינס. נאכדעם וואס איך איך טראכט אריין, איך ווער קלאר אין וואס איך וויל, וואס וואס איז וואס איז די חלום, און מיי מיד, ממילא בדרך זה מוליכין אותו כל השנה. היוצא לנו מזה, איז אז די ארבעט, וואס וואס דארף מען טוהן? וואס דארף מען טוהן? וואס איז די עבודה פון פון ספירת העומר? יא, דאס איז אנדערע ווערטער, וואס איז די עבודה פון די ראפשיצער רב וואס ער זאגט אז מען דארף חלומ'ען דעם חלום ביזן סוף? וואס דארף מען טוהן? תירוץ איז מען דארף מער חלומ'ען. און מען דארף לאזן ווארטן, יא, ס'איז דאך דא פשוט טייטש וואס שטייט אין די אין די ראשונים האבן געזאגט אין די מדרשים אז ספירת העומר ציילט מען אנצוקומען צום מתן תורה, צו וויסן ווען איז שבועות, יא, צו אנצוקומען מתוך תשוקה, וואס וואס און און וואס? וואס טוט מען? זאגן די חסידים אז מען דארף זיך מברר זיין די מידות און אלע מיני זאכן, אבער דאס איז נישט וואס ס'האט נישט צו טון, ס'איז דאך נאר א רמז רחוק, אקעי, זיבן טעג תורות, דאס שטייט נישט אין דער רמב"ם דאס שטייט נישט אין דער ספר החינוך זאגט אז מען ווארט איז קצת צריך עיון באמת און וואס איז אויב מען ווארט זאגן דאס אז מען מאכט א מצב מען ווארט מען ציילט טעג אקעי און און וואס וואס איז די פוינט אוודאי זענען זיי גערעכט די חסידישע ספרים וואס זאגן אז ווארטן מיינט אז מען זאל מברר זיין אלע זיבן מדות דורך דעם אבער מוז דאך האבן עפעס א שייכות די צוויי זאכן וואס איז די ווארטן וואס האט די ווארטן צו טון מיט די תיקון המידות און אזעלכע זאכן. נאר די תירוץ איז לויט ווי איך פארשטיי דא אז דאס איז ממש הייני הך אז איינער איז געגאנגען פסח און ער האט געהאט א גרויסן וויזשן ער האט געהאט גילוי שכינה ער ווייסט ער ווייסט יעצט וואס וואס עס וואלט געקענט זיין מ'דארף עס מאכן אז א קען זיין ס'דא אסאך לעוועלס פון קען זיין קען זיין קען זיין מרחוק קען זיין קען זיין כ'ווייס פונקטליך ווי ס'זעט אויס א טאג וואס ארבעט מיט דעם גילוי שכינה אה וואס דארף ער טוהן דאס הייסט בירור המידות, דאס הייסט ער מאכט מידות טייטש ס'איז דא א חלום, ס'איז אזויווי א מח, ס'איז דא מח, ס'איז דא א וויזשען, ס'איז דא וויאזוי ס'קען זיין, נאכדעם איז דא פראקטיש וויאזוי מען טוט עס, יא, איך וויל נישט האבן קיין כעס, וויאזוי טוט מען עס? ס'איז דא א וועג ווי ס'זעט אויס, אויב ער ווייסט נישט די וועג ווי ס'זעט אויס, איך רעד נישט פון טוהן ממש, ממש, טוהן געשעט אליינס, טוהן איז, מיט די לעוול פון טוהן, אלע מענטשן, אלע מענטשן טוהן, אזוי ווי מען זאגן, אלע מענטשן טוהן נאר וואס מ'האט זיי גוזר געווען ראש השנה, וואס הייסט די אייבערשטער איז גוזר? דו ביסט גוזר, ניין, די קשיא וואס איך בעט צו

סאו צו מתקן זיין די מידות אין אנדערע ווערטער צו ברענגען צו בפועל ממש צו א לעוועל פון חג"ת פון בפועל ממש פון קרוב לפועל ממש מיינט נאר אויסצוווארטן און וואס דארף מען טון און וואס איז די ארבעט מענטשן מיינען אז ס'דא שווערע ארבעט פסח איז זמן חירות נאכדעם איז דא שווערע ארבעט תיקון המידות. אלעס איז שווערע ארבעט אבער די כלל איז אז אויב מען ארבעט שווער ווען מען פילט אז מען ארבעט שווער איז עפעס ראנג אין עבודה רוחניות אין עבודה פנימיות דאס איז די כלל ווייל ווייל אזוי ווי די משל פון די דובנער מגיד ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל ס'איז א טיפע כלל און און ס'איז ממש איך קען אזוי זאגן און די שווערע זאך איז זיך האלטן נישט צו טון שווערע זאכן אז א מענטש לערנט און ער פילט ער האט שוין נישט קיין כח עפעס איז ראנג, אפשר דארף ער סלאו דאון, אפשר דארף ער לערנען יעצט מער בעיון און פארשטיין וואס ער האט געלערנט ביז יעצט איז שווער, פאר א מענטש'ס נפש איז שווער צו זאגן למשל אסאך, צו זאגן אסאך ווערטער, ער פארשטייט נישט איז שווער, א מענטש איז שווער צו דאווענען, געווענליכע תירוץ איז ווייל ער דאווענט נישט ריכטיג, ער האט נישט געדאווענט געשמאק, אה, וויאזוי דאווענט ער געשמאק, מיט מער שרייען? ניין, מיט ווייניגער שרייען. א גרויסער סוד, דער עולם, אליהו הנביא האט געכאפט דעם סוד, יא, לא ברעש השם, לא באש השם. און מען קען דאך זען ווען מענטשן פארוואס ביי שמונה עשרה איז שטיל, און ביי פסוקי דזמרה שרייט מען און מען זינגט, סאו וואס איז בעסער? און מענטשן ס'איז אמת'דיג שווער, אזוי כ'ווייס נישט, כ'קוק אמאל חסידישע מענטשן דאווענען, כ'מיין אז די עולם ווייסט נישט. ווי מער כוונה דארף זיין מער שטיל, אזא וועג, אזא מאדאליטי.

א, כוונה מיט די הארץ, כוונה איז נישט, ארבעטסט צו שווער, אבער עס איז אסאך גרינגער צו שרייען און צו ארבעטן שווער ווי צו ארבעטן גרינג. א מענטש האט א לעזינעס, לעזינעס דער עצל זאגט, טראכט נישט אריין, ניין, דארף נישט זיין קיין עצלן, אין אנדערע ווערטער דארף זיין א ביסל גרעסערע עצלן, דארף האבן מער ישוב הדעת ווי די גרעסטע עצלן, עצלן איז נישט קיין מענטש מיט ישוב הדעת, ער סתם שטופט אפ יעדע זאך, דארף האבן מער ישוב הדעת. און זיך זעצן רואיג. אה, ס'איז א חלום, ס'איז א גוטע חלום, לאמיר הערן נאך וועגן דעם חלום, וויאזוי פונקטליך גייט עס זיין? מ'דארף נישט אוקעי, ס'איז א חלום אבער לאמיר טון. ניין, ס'איז א חלום אבער מ'דארף בעסער פארשטיין פונקטליך וויאזוי ס'גייט אויסזען. ווען מ'פארשטייט פונקטליך ווי ס'זאל אויסזען דעמאלטס די נעקסטע לעצטע סטעפ, די מכה בפטיש, יא, די גרעסטע מלאכה איז מכה בפטיש, די מכה בפטיש איז גארנישט, אופס, די גאנצע זאך איז דא, הוקם המשכן, ס'איז אלעס דא. און דאס איז דאס אזוי קען מען פארשטיין אז די ספירה וואס די עבודה איז ווארטן איז די זעלבע זאך וואס איז די עבודה פון אראפברענגען די גרויסע מדריגות וואס אונז פארשטייען אז ס'קען זיין הלכה למעשה ס'איז אויסצוווארטן אריינצוברענגען שכל אין זיי אריינצוברענגען מוחין אין די מידות אויסצוווארטן איך האב א גרויסן וויזשן איך האב געזען פסח וואס ס'וואלט קען זיין אקעי, ס'נעמט נישט, נישטא אזא זאך, נעמען זיבן וואכן, זיבן וואכן איז נאר א משל, ס'מיינט זיבעציג יאר, יא? ניין, פערציג יאר, איך ווייס, איך האב אויך וויזשן, איך וויל עפעס, זייער גוט, קענסט נעמען איין טריט, זעהן צו ס'גייט ראנג, און קענסט אויכעט וויסן אז ס'נעמט צייט. איך פרוביר צו מסביר זיין פאר מיין יונגל די וואך. איך וויל עפעס קויפן עפעס א גרויסע זאך זאגט איך וויל אויך קויפן אסאך גרויסע זאכן ווילסט איך טאמער אריין דזשאמפן קויפן דארפסטו וויסן צו ס'איז די ריכטיגע צו מ'דארף פונקט דאס אפשר אביסל אנדערש קוקן די ריוויוס אויסגעפונען אקעי מ'גייט זיך יעצט זעצן פאר פֿערצן שעה קוקן ריוויוס ניין ס'גייט נישט אזוי מ'קוקט איינמאל מ'פארשטייט אביסל מער נאכאמאל נעמט אפאר חדשים צו לפי הענין אה יעצט יעצט קויפסטו עס אין איין מינוט ס'קיינמאל נישטא קיין זמן פון יגיעה אזוי יעדע גרויסע חלום וואס א מענטש האט מ'דארף אונז זענען זייער כ'ווייס דא די די מ'גייט כאפן און מ'גייט גלייך נאכדעם. ס'מוז נישט זיין איינע פון די קשיות וואס איך האב אלעמאל, אפשר בין איך די איינציגסטע וואס וואס איז אזוי אבער כ'פיל אזוי יעדע יאר און און יעדע זאך יא ס'איז דא די אלע תקופות וואס מ'רעדט א עבודה עבודות פון ימי הספירה ס'איז זיבן גאנצע וואך און דא אלול פערציג גאנצע טעג כ'ווייס אלעמאל געשעט ביי מיך אזוי א יעדע מאל. אפשר איז ענק ענק אפשר אנדערע מענטשן האבן נישט די פראבלעם איך האב יעדע סינגל מאל די פראבלעם זייער גוט די ערשטע טאג די צווייטע טאג אקעי איז מצליח א גאנצע וואך איך ווייס און ס'קומט די פערצענטע טאג אדער די היינט איז שוין די פופצנטע טאג ספירה ס'קומט די פערטע טאג זיבעטע טאג חודש אלול שוין צוריק נארמאל נאכדעם קומט ראש השנה צוריק ערב שבועות איז אקעי מ'קען זען עפעס מדרשים, מענטשן. כ'זאג נישט דאס איז א עבודה אבער ס'דא שילן וואס מען קען זעהן געוויסע מענטשן האבן א געוויסע סדר א געוויסע מנהג ווען קאך שרייט מען ווען קאכט מען זיך ביי ספירה די ערשטע טאג די ערשטע וואך און די לעצטע וואך אינמיטן אפשר דא אפאר מענטשן וואס האלטן נאך קאפ אזוי מיין איך און ס'איז לכאורה א קשיא סאו איך בין איך בין לא יצלח איך איך האלט איך פארגעס ניין ס'קען נישט אזוי זיין שוין גענוג אלט שוין גענוג מאל געטרייט און מ'קען זיך נישט אלעמאל חושד זיין ס'דאך נישט קיין וועג. סאו מ'דארף אנהייבן צו כאפן, אנהייבן צו כאפן, אז אזוי איז געמאכט צו ארבעטן, אנדערע ווערטער, די ערשטע טאג, אזוי ווי, ערשטע טאג, ערשטע וואך איז פסח, די ערשטע וואך איז חכמה, די ערשטע וואך איז דעת, חכמה על פי אריזל, יא, ס'איז, איך ווייס וואס איך דארף טון, ס'האט מיך געגעבן א גרויסן אור, א גרויסן קלארקייט, איך ווייס שוין ווי ס'קען זיין. יעצט בפועל ממש טוהן, ס'איז נישטא קיין וועג ס'זאל געשען בפועל, מ'קען נישט גיין, ס'איז נישטא קיין ליניער וועג, אפ, סטעפ וואן, סטעפ טו, סטעפ טרי, אופס, מ'איז דארט. קיין שום זאך אין די וועלט האב איך נישט געזען וואס ארבעט אזוי. זייער גוט, ס'דא א סטעפ טויזענט, איך ווייס וואס די ענד גאול רעזאלט דארף זיין, מ'טוט סטעפ וואן, מ'זעט אז סטעפ וואן גייט נישט, און צוביסלעך, דורכדעם וואס דער מענטש איז נישט מייאש, איז נישט מייאש, מייאש מיינט ער טוישט טוישט זיין גאול אינגאנצן, איך האב א אנדערע גאול, אקעי. ער טוישט נישט זיין גאול אינגאנצן, געשעט עס צוביסלעך. קיין מענטש קען זעהן. אה, איך ווייס, שוין נישט קיין מער משלים. אזוי גייט עס, אין אנדערע ווערטער די די חלום, די פסח פירט זיך אויס נישט מיטן סטעפ וואן סטעפ טו סטעפ טרי, נאר מיטן סטעפ צען טויזנט, און נאכדעם סטעפ וואן סטעפ פארטין, ווייס שוין נישט פונקטליך וואס פסח איז געווען, איך ווייס פונקטליך נישט וואס די הר סיני גייט זיין, אבער ערגעץ אזוי אין אין די בעקגראונד, אין די, קענסט זאגן אין די סאבקאנטשעס, אבער עס געשעהט. אדער ווי מען זאגט די משל מיטן בארג זעהט מען נישט אבער עס געשעהט שוין עד כאן איז מיין מיין השגה מיין וועג ווי אזוי עס זיך פארשטעלן היינט מיר דארפן נאר אביסל קאנעקטן צו די לשון פון די זוהר און צו די פרשת השבוע עס האט אויך א שייכות מיט דעם. זוהר פרעגט א קשיא וויאזוי זאגט שטייט את חג המצות תשמור את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות תשמור איז א כלל אין די זוהר ס'דא זכור ושמור ווי אונז לערנען דא זכור איז טייטש טוהן לשון זכר יא זכור איז א אקטיוו די אקטיווע פרינציפל פון יעדע זאך געדענקן טוהן געדענקן אקעי אפילו טוהן איז נאר געדענקן בסדר אבער עס איז אקטיווע געדענקן שמור הייסט היט מאך זיכער עס זאל געשען לשון נקבה שמור וזכור, די זוהר זאגט אלעמאל שמור, פרייטאג צו נאכטס, דאס איז מדריגה פון די נאכט, מדריגה פון די שכינה, זכור איז שבת אין די פרי. זאגט ער זעט מען, אז שמור, אז די זיבן טעג פון פסח, האבן צו טון מיט דעם מדריגה וואס אונז הייבן וואס אונז רופן שמירה, און לויט וואס אונז פארשטיין איז זייער גוט, שמור טייטש ווארטן, ואביו שמר את הדבר, זיך היטן, אין אנדערע ווערטער די עיקר, אזוי ווי די עיקר פון מצוות לא תעשה, נישט פארגעסן צו ציילן ספירה, נישט פארגעסן און געדענקען פון צוויי אנדערע זאכן, ס'דא געדענקען דאס איז זכור, ס'דא נישט פארגעסן. נישט פארגעסן איז אסאך ווייניגער ווי געדענקן, נאר וואס דען, מענטשן מיינען אז מצות לא תעשה זענען שווערער פון מצות עשה, ס'איז נישט ריכטיג, מצות לא תעשה איך קיינמאל, א גאנץ לעבן, רוב מענטשן איך ווייס, עס איך נישט קיין חזיר. מורא'דיג. ווען ס'איז געווען אמאל, ביי מעמד הר סיני אונזער זאך, איך ווייס נישט פון ווי לאנג, מען האט געזען אז ס'זאל נישט זיין נישט קיין גוטע זאך צו עסן חזיר, און שוין, און מען עסט נישט, ס'איז מיר געגאנגען, ס'איז נישט אפילו דא אין געשעפט ביי מיר ווי איך וואוין, אפילו איך וויל קען איך נישט. איז ער איז ער אויך געהיטן? שמרתם מצוות? א יא, האט א געוויסע שמירה, ער איז בכלל ישראל, ער איז פון די שמור פון די שכינה. פסח, ס'איז אסאך ארבעט פאר ארויסצונעמען אלע חמץ, אבער פסח ברויט שלאגט מען זיך נישט מיטן חמץ, ס'איז נישטא קיין חמץ. ס'איז א דיפאלט, ס'איז א מנוחה, יא, לא תעשה איז די מצוה פון מנוחה. שבת לא תעשה מלאכה, ס'איז נישט קיין מצוה פון נערוועזקייט, ס'איז א מצוה פון מנוחה. אזוי אלע מצוות לא תעשה, נישט עסן חמץ, א מצוה פון א געוואלדיגע מנוחה, פטור, נישט קיין שום חמץ.

וויאזוי קען מען זאגן מכיוון אז א לשון א לשון פרעגט ער ואי תימא כיון דהאי רזא דחג המצות איז קדש אמאי נחתא די סוד פון חג המצות הייסט די שכינה איז נתקדש זי איז נתקדש זי איז געגאנגען העכער פון זיך זי האט געהאט א יחוד מיט בעלה וואס גייט זי אראפ מען האט דאך געלערנט מעלין בקודש ואין מורידין. זאגט ער א תירוץ אזוי, די תירוץ איז, אז ס'איז דא מעלין בקודש ואין מורידין, נאר מ'דארף טראכטן פון צוויי זאכן, ס'איז דא א כלל וכיפר בעדו ובעד ביתו, זאגט די גמרא בדין הוא שיוקדם המטהר למיטהר, אז דער וואס רייניגט, ער דארף זיין קודם ריין, אזוי ווי אונז לערנען אין פרשת מצורע, יא, ס'איז דא א כהן המטהר און א איש המיטהר, זייער אינטערעסאנט, יא, ס'דא דער וואס איז מטהר אלעמאל אויף יעדע קרבן ארבעט בעצם אזוי דער כהן וכיפר עליו הכהן, כהן ער איז מכפר אויף דורך דעם וואס ער טוט די עבודה, ער איז מכפר אויף דער, אדער ער איז מטהר דער מצורע דער וואס איז דער מתטהר, דער מקבל פון דעם טהרה. איז פארוואס ארבעט עס אזוי? סתם אזוי א קשיא, פארוואס דארף מען דעם כהן? פארוואס גייט מען נישט אליינס? ער איז דאך ריין, ער האט דאך תשובה געטון דער מצורע זאל ווערן טהור. אזוי ווי אונז האבן געלערנט. יעצט קען מען פארשטיין די תירוץ, די תירוץ לויט ווי אונז האבן געלערנט. ווייל ס'נישטא אזא זאך, איך ווייס דאך נישט וואס טהרה איז. אפשר געדענק איך פון אפאר יאר צוריק, איך ווייס דאך נישט וואס ס'איז. כ'דארף א כהן, און ער בעט א צווייטן, אתערותא דלעילא, זאל מיך געבן א פיקטשער, מיך געבן א אימעדזש בחינם, יא? קאסט נישט קיין געלט דעם כהן, כ'האף אז ער קומט אט ביי די מצורע. ער געט מיך א אימעדזש פון וואס ס'איז, ער געט מיך א חלום. אה. יעצט, און דעם חלום דארף זיין מער העכער פון וואס איך בין יעצט, אנישט איז עס דאך גארנישט ווערט. נאכדעם וואס איך האב דעם חלום, קען מען מטהר זיין, קען מען מכפר זיין בעדו, דא שטייט קודם זיך אליינס, ס'הייסט אז איך בין טרייף, קען איך נישט כשר'ן יענעם, אז איך בין כשר קען איך יענעם כשר'ן, קען איך יענעם מטהר זיין, וכיפר בעדו, שפעטער בעד ביתו, שפעטער בעד כל קהל ישראל. זאגט דער זוהר דו פארשטייסט נישט, דו מיינסט מ'האט גענומען די שכינה, מ'האט איר מעלה געווען, פארוואס? פאר זיך אליינס, פארוואס גייט זי אראפ? זי גייט נישט אראפ. די אראפ געשעט נאר דורכדעם וואס עפעס איז ארויף. נאר דורכדעם וואס די שכינה איז ריין געווארן, זי האט געהאט די ערשטע נאכט פסח, יעצט קען מען, קען מען עפעס טון, יעצט גייט זי אראפ לטהר את ביתה. שפעטער וועט זיין די עכטע יחוד פון שבועות וואס אלעס, אלעס איז שוין טהור דער, סיי די משפיע, סיי די מקבל, סיי די בעדו, סיי די בעד ביתו. דעמאלטס וועט זיין ריכטיגע יחוד. דאס וואס איז געווען ביז יעצט איז געווען נאר א שאו. ס'איז געווען כדי עס זאל קענען מכפר זיין בעד ביתו און אזוי ווי אונז לערנען די לכפר בעד ביתו געשעט אויך דורך שומר דורך דעם זעלבן שומר איז געווען א גאנצע שמועס דא אז ספירת העומר איז איז בעמידה און פסח איז בישיבה מאכט מען כולנו מסובין פסח ביינאכט ספירת העומר דארף מען שטיין שטייט בקמה קומה שטייט אין מדרש. אבער בעצם די בקמה געשעט דורכן זיצן, ס'געשעט נישט דורכן שטיין. געשעט דורך די זעלבע חג המצות תשמור, די זעלבע שמירה וואס מ'האט געלערנט לעצטע וואך, די שמירה פון כעס, וואס איז אזוי ווי אונז האבן געלערנט, די מאכן זיכער אז די נשמה בלייבט ביי מענטש, וואס איז די עיקר, די גרעסטע זאך וואס מ'דארף מאכן זיכער. נשמה מיינט דאך די פאטענשעל דאס וואס ס'קען זיין, און דעמאלטס דעמאלטס וואס ס'איז דא דאס גייט זי אראפ, אין אנדערע ווערטער וויאזוי גייט זי אראפ? דורכן קלאר מאכן איר מדריגה, דאס הייסט דאך די בירור המידות, דאס הייסט דאך אונז רעדן דא מלמטה למעלה, די זוהר איז זייער אינטערעסאנט, לכאורה א שטיקל סתירה די זוהר און די וועי די אריז"ל לערנט געווענטליך אז ספירה גייט. מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, יא, מ'זאגט, מ'גייט אראפ צו די מידות, און פון פסח, און די זוהר פשטות איז משמע פארקערט אז פסח איז די מדריגה פון די שכינה, ספירה איז די העכערע מדריגה. אבער די פשט איז פשוט אז ס'איז די זעלבע זאך, יא. דורך דעם, אזוי ווי אונז לערנען, וויאזוי, וויאזוי מאכט מען הלכה למעשה, וויאזוי מאכט מען הלכה למעשה, הלכה למעשה מאכט מען דורך א בעסערע חלום. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, וויאזוי מאכט, גייט מען אראפ דורך ארויפגיין. איז דער ארויפגיין, איך האב א שומר, און איך דארף גארנישט טון, דארף נאר אויסווארטן אז די שמונה עשרה זאל זיך נישט ענדיגן פאר וואס מען מאכט, מען סיינט קאנטרעקט אויפן דיל. השם יעזור זאלן אונז אויסווארטן אונזערע חלומות ביז זיי ביז זיי ווערן גוטע חלומות, ביז מען קען חתמ'נען אויף דעם אויף דעם דיל.